ספר עובדיה, דעם ספר, די פערדע ספר אין ספר תרי עשר, זייער א קורצע ספר, ס'איז איין פרק, איין פרשה, איין נבואה בעצם, און ס'איז א נבואה פון א נביא עובדיה, ס'שטייט נישט ווער די נביא איז געווען, ווען ער איז געווען, ס'דא וואס זאגן אז ער איז די עובדיה וואס איז געווען אין זמן פון אחאב, אנדערע מפרשים ווילן זאגן אז עס איז געווען שפעטער, שוין נאך גלות בבל, אדער אין די צייט פון ירמיה, על כל פנים, נביא עובדיה, וואס ער זאגט, א נבואה אויף אדום, ער זאגט בעצם איין זאך אדער צוויי זאכן, אז ס'גייט זיין א מלחמה אדום, ער טענה'ט אויף אדום, אדום האט עפעס שלעכטס געטון פאר די אידן, בעיקר אין די זמן וואס ס'איז געווען די אידן אין א צרה, זעהט אויס ס'רעדט זיך בזמן חורבן בית המקדש, דעמאלטס מ'זעהט שוין אין תהלים, מ'זעהט אין אנדערע פלעצער, אז אדום האבן זיך צוגעשטעלט צו די נבוכדנצר, די שונאים פון די אידן, זיי האבן נישט געהאלפן, הגם זיי זענען בעצם ברידער פון יעקב און עשו, וואלטן זיי געדארפט העלפן, זיי האבן נישט געהאלפן, זיי האבן בוגד געווען אין די אחווה, און פארדעם שעלט זיי די נביא אז זיי זאלן אלעס פארלירן און צום סוף גייען די אידן נעמען אויך את אדום ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו איז דא פסוקים וואס מען קען ס'איז די הפטורה פון פרשת וישלח פון יעקב און עשיו איז לאמיר עס לערנען חזון עובדיה כה אמר אדוני אלהים לאדום אזוי זאגט דער אייבערשטער פאר אדום שמועה שמענו מאת אדוני וציר בגוים שולח קומו ונקומה עליה למלחמה. ס'פארציילט כאילו עס גייט ארום א שמועה, א שליח, א מעסעדזש, א נייעס, א שטיקל נייעס גייט ארום צו אלע פעלקלעך ארום און ארום, מיט א שליח, ס'זאגט לאמיר גיין אויף אדום מלחמה האלטן. און יעצט גיבט ער א שטיקל וואס איז אזויווי א קללה, ער מאכט אראפ, ער לייגט אראפ אדום און מאכט זיי קליין, בפירוש הנה קטן נתתיך בגוים, איך מאך דיך קליין, רשי זאגט דו האלטסט זיך דאך א גדול, למעשה מאך איך דיך קליין, בזוי אתה מאוד, ביסט זייער פארשוועכט, ביסט זייער נידריג, מבוזה. דו מיינסט אז דו ביסט גרויס, זדון לבך השיאך, דיין חוצפה, דיין שלעכטע הארץ רעדט דיך איין, שוכני בחגוי סלע מרום שבתו, דו זיצט הויעך אין די סלע, דו זיצט הויעך אין אדום איז טאקע דא גרויסע בערג מיט סלעים, אומר בלבו, דו זאגסט, מי יורידני ארץ, ווער קען מיך אראפנעמען פון מיין הויכע בארג? זאגט דער אייבערשטער, זאגט דער נביא, אם תגביה כנשר, קענסט אפילו גיין העכער, קענסט גיין פליען העכער אזוי ווי א אדלער פליעט אין די הימל, ואם, ווייסטו וואס, קענסט גיין אפילו נאך העכער, ואם בין כוכבים שים קנך, דו קענסט כביכול אזוי ווי א פייגל, דו גייסט מאכן דיין נעסט צווישן די שטערנס, גיי פלי ווי הויך דו ווילסט, מיינסט דער אייבערשטער ווערט פארלוירן, משם אורידך נאום אדוני, דער אייבערשטער וועט דיך פון דארט אראפנעמען. יעצט רעדט ער דעסקרייבט ער ווי פון די גרויסע מדריגה מאיגרא רמא לבירא עמיקתא פון די ער האלט זיך אזוי גרויס ער זיצט אויפן שפיץ בארג צווישן די שטערנס נאך פון דארט קען ער אראפגיין אינגאנצן אינגאנצן און ער פארציילט אזוי אם גנבים באו לך אז ס'קומט צו א מענטש גנבים אם שודדי לילה כאפערס גייען פון ביינאכט רויבערס קומען איך נדמיתה ווי ביסטו צובראכן געווארן הלוא יגנבו דים נארמאלע מהלך א גנב קומט

געאפענט געווארן עשיו נתגלה געווארן עשיו נבעו ס'איז געאפענט געווארן אדער ס'איז גענומען געווארן מצפוניו זיינע באהאלטענע זאכן דאס אין אנדערע ווערטער מ'האט אים אינגאנצן אפגעגאלט כביכול ס'הייסט די אלעס וואס וואקסט ביי אים אלעס וואס איז דא מ'האט אים אינגאנצן אפגעליידיגט ס'איז אים געבליבן אינגאנצן גארנישט ס'הייסט אפילו א נארמאלע ס'קומט א גנב אדער ס'קומט א כובש בלייבט געווענליך עפעס איבער אבער דא פון עשיו בלייבט נישט גארנישט איבער. עד הגבול שלחוך כל אנשי בריתך, די מענטשן וואס דו האסט געמיינט זיי זענען דיינע אנשי בריתך, דיינע עלייס, זיי האבן דיך געשיקט ביז דיין גבול, זיי האבן דיך אינגאנצן אויסגעליידיגט, השיאוך זיי האבן דיך איינגערעדט, יכלו לך אנשי שלומך, זיי האבן דיך געקענט, זיי האבן דיך, אנדערע ווערטער, זיי האבן דיך כובש געווען. לחמך ישימו מזור תחתיך, דיין ברויט האבן זיי געלייגט אונטער דיך, א מזור, עס הייסט א א מכה, אדער אזוי ווי, נישט קלאר די לשון, אזוי זאגט רש"י, עס מיינט א מכה, א שלעכטע זאך. דאס הייסט אפילו די וואס האסט געמיינט דו קענסט זיך סומך זיין אויף זיי, אויך האט מען זיך אינגאנצן אויף זיי אינגאנצן פארלוירן, אין תבונה בו איז נישט געבליבן קיין שכל אין אים, אין עשיו אדער אין דיינע דיינע בני ברית, אנדערע ווערטער אזוי ווי מען גייט זען אין א מינוט, די גרויסע טענה וואס די נביאים האבן אויף אדום, זיי זענען דאך געווען בני ברית, זיי זענען ברידער, אח עשיו ליעקב.

אבער יענע טאג וועט פארלוירן ווערן אפילו די חכמים מיט תבונה פון הר עשיו וחתו גבוריך תימן די גיבורים פון תימן וועלן צובראכן ווערן תימן איז אויך א פלאץ אלוף תימן יא דאס איז א געגנט אין עשיו היינט תימן איז עפעס אנדערש אבער תימן פון דא רעדט מען פון א שטאט אין אדום אדער א מענטש וואס האט געהייסן אזוי למען יכרת איש מהר עשיו מקטל וועט אפגעשניטן ווערן א מענטש פון הר עשיו ס'הייסט יעדער לעצטער מענטש פון הר עשיו מקטל וועט געהארגעט ווערן. מחמס אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת לעולם פון די רויב פון די כעס פון די עוולה וואס האסט געטון צו דיין ברודער יעקב וועט דיך צודעקן בושה און עסט אינגאנצן פארטיליגט ווערן אויף אייביג און וואס איז די בעצם די זאך וואס דו האסט געטון פאר יעקב ביום עמדך מנגד די טאג וואס דו ביסט געשטאנען פון קעגן די וואס הייסט דו ביסט געשטאנען האסט גארנישט געטון ביום שבות זרים חילו ווען פרעמדע האבן געכאפט זיין חיל זיין מיליטער פון יעקב ונכרים באו שעריו ס'קומען גוים נכרים פרעמדע אין זיינע טויערן ועל ירושלים ידו גורל אויף ירושלים האבן זיי געמאכט א גורל ס'הייסט האבן זיך פארטיילט צווישן זיך ירושלים גם אתה כאחד מהם דו ביסט אויך געווען פון איינער פון זיי אזוי ווי מען זעט בני אדום אומרים ערו ערו ווען בבל איז געקומען צו ירושלים האט אדום זיך צוגעשטעלט יא לאמיר אויך כאפן ווי זאגט די פסוק ואל תרא ביום אחיך ביום נכרו דו האסט געדארפט נישט זען דיין ברודער ווען די טאג וואס ער ווערט פארפרעמדעט ער ווערט פארלירט ואל תשמח לבני יהודה ביום אבדם האסט דיך געדארפט נישט פרייען פאר די בני יהודה אין טאג וואס זיי פארלירן ואל תגדל פיך ביום צרה, האסט געדארפט נישט גרויס מאכן דיין מויל אין א טאג פון א צרה, אל תבוא בשער עמי ביום אידם, די טאג וואס זיי זענען צעבראכן געווארן, האסט נישט געדארפט קומען אין די שטאט פון די שער פון מיין פאלק, אל תרא גם אתה ברעתו ביום אידו, דו האסט אויך נישט געדארפט קוקן אין זיין שלעכט ביום אידו, ואל תשלחנה בחילו ביום אידו, האסט נישט געדארפט כאפן זיינע מיליטערן די יענעם טאג וואס ער האט צעבראכן געווארן, ואל תעמוד על הפרק להכרית את פליטיו, דו ביסט געשטאנען אויפן פרק, ס'הייסט אויפן פרשת דרכים, דארט ווי ס'שטייט ביים גרעניץ ווען די גוים זענען נאכגעלאפן ביסט דאך ביסטו נאך געשטאנען און אפגעשניטן זיינע פליטים די פאר וואס זענען אנטלאפן האסטו אויך געהארגעט אדער וויי געטון ואל תסגר שרידיו ביום צרה אין א צרה א טאג פון א צרה וואלסטו נישט געדארפט מסגיר זיין ס'הייסט צוריק געבן די שרידים די וואס זענען ניצול געווארן צו די גוים צו בבל אזוי ווי מיר האבן שוין געזען פריער די נביא עמוס האט שוין געהאט טענות אויף עדום און אנדערע גוים אז זיי געבן זענען מסגיר גלות שלימה לאדום. זאגט ער וואס וועט זיין כי קרוב יום אדוני על כל הגוים ס'קומט דער אייבערשטנ'ס טאג אויפן גוים דער אייבערשטער גייט צוריק צאלן כאשר עשית יעשה לך גמולך ישוב בראשך כי כאשר שתיתם על הר קדשי ענק האבן געטרינקען אויף מיין הייליג בארג האסט געטרינקען גענומען רויב גע'גנב'עט ישתו כל הגוים תמיד אזוי גייען אלע גוים נעמען פון ענק ושתו ולעו זאלן טרינקען און טרינקען והיו כלוא היו ס'וועט בלייבן גארנישט. ובהר ציון, זאלן זיי נישט קומען, תהיה פליטה, וועט זיין א רעטעניש, והיה קודש, דארט וועט זיין הייליג, ס'הייסט ס'וועט נישט קומען קיין גוים, זיי זאלן קומען צו אדום. און וואס וועט זיין, וירשו בית יעקב את מורשיהם, די יעקב גייט ירש'ן די וואס האט אים גע'ירש'נט, די וואס האט אים גע'גנב'עט. והיה בית יעקב אש, ובית יוסף להבה, יעקב און יוסף וועלן זיין א פייער, און בית עשיו לקש, עשיו וועט זיין אזוי ווי שטרוי, ודלקו בהם ואכלום, אזוי ווי פייער עסט זייער גרינג קש, לא יהיה שריד לבית עשיו, ס'וועט נישט בלייבן גארנישט קיין בית עשיו, כי אדוני דבר ווייל די אייבערשטער האט געזאגט און נאכדעם וואס עשיו וועט ווערן נכנע וירשו הנגב את הר עשיו די נגב איז נאנט צו עשיו אין דרום דארט וועט ירשן עשיו והשפלה את פלשתים די שפלה וואס איז אויף די אנדערע זייט מזרח זייט וועט נעמען פלשתים וירשו את שדה אפרים ואת שדה שומרון זאל נעמען אפרים און שומרון ובנימין את הגלעד וואס דארט פלעגט ער וואוינען וגלות החיל הזה לבני ישראל די גלות פון די חיל די מיליטער פון די אידן אשר כנענים עד צרפת זענען געגאנגען מיט די כנענים ביז צרפת פשטות דא צרפת איז א שטאט דארטן ערגעץ אין דער געגנט, וגלות ירושלים אשר בספרד אויכעט, ירשו את ערי הנגב וואס זאלן גיין נעמען די שטעט, ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשיו די מושיעים די אידן וואס האבן געהאלפן געווארן זאלן גיין אויף הר ציון שופט זיין את הר עשיו והיתה לאדוני המלוכה די אייבערשטער וועט האבן דעמאלטס די מלוכה.